א גוטן חשובע צוהערערס, דא איז אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות, זאגט די הייליגן מחבר, הלכות יום הכפירים, סימן תר"ד, סדר ערב יום כיפור ובו ב' סעיפים, די סדר פון ערב יום כיפור אין דעם איז דא צוויי סעיפים, סעיף א', מצוה לאכול בערב יום הכפירים, ס'איז א מצוה צו עסן ערב יום כיפור להרבות בסעודה און מרבה צו זיין מיט סעודות. זאגט דער הייליגן מגן אברהם אז מ'זאל ממעט זיין מיט לערנען ערב יום כיפור כדי צו עסן און צו טרינקען.
הגה זאגט דער הייליגער רמא ואסור להתענות בו מ'מעג נישט פאסטן ערב יום כיפור אפילו תענית חלום אפילו א תענית חלום, ואם נדר להתענות בו און אויב מ'האט געמאכט א נדר צו פאסטן אין דעם עיין לעיל סימן תק"ע. און די טורי זהב ברענגט אראפ פון די לבוש אז זאל נאך אלץ אכטונג געבן צו עסן עסן וואס איז גרינג און ס'ווערט שנעל פארדייט אזוי ווי עופות, טשיקן, פיש, אז זאל נישט זיין זאט און און און זיך גרויס האלטן ביים ביים ביים דאווענען. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ב' אין נופלים על פניהם בערב יום הכפירים, מען זאגט נישט קיין תחנון ערב יום כיפור, הגה זאגט די הייליגע רמא, גם אין אומרים למנצח מען זאגט אויך נישט די למנצח צווישן אשרי ובא לציון, און מזמור לתודה מען זאגט נישט מזמור לתודה, גם אין אומרים קודם עלות השחר הרבה סליחות, ערב יום כיפור זאגט מען אויך נישט פאר די עלות אסאך סליחות, ויש מקומות נוהגים להרבות בסליחות, ס'דא פלעצער וואס מען פירט זיך יא צו זאגן אסאך סליחות ערב יום כיפור פארטאגס והכל לפי המנהג, יעדער זאל טון לויט זיין מנהג. און לענין אמירת אבינו מלכינו בערב יום כיפור, און צו מען זאגט אבינו מלכינו ערב יום כיפור, יש בו מחלוקת בין האחרונים, ס'דא א מחלוקת צווישן די אחרונים צו מען זאגט יא אבינו מלכינו ערב יום כיפור צו נישט, און מנהג עירי זאגט די רמא, און די מנהג פון מיין שטאט שלא לאומרו אז מען זאגט נישט ערב יום כיפור אבינו מלכינו, כי אם כשחל יום הכפירים בשבת. שאין אומרים בו אבינו מלכינו חוץ ווען יום כיפור געפאלט אין שבת וואס דעמאלס זאגט מען נישט קיין אבינו מלכינו יום כיפור אז אומרים אותו ערב יום כיפור שחרית דעמאלס זאגט מען יא ערב יום כיפור אינדערפרי ביי שחרית זאגט מען דעמאלס יא אבינו מלכינו. די הייליגע באשעפער זאל העלפן יעדע איינעם פון ענק זאל האבן א גמר חתימה טובה א גוט געבענטש יאר מען זאל זיך אויספועלן אלץ גוטס מען זאל קענען פאסטן גרינג יום כיפור און מען זאל שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.